די שיר איז לעילי נשמת רבי יוסף בן רבי משה האבן דא דף כ עמוד א' יעצט גיימיר אנהייבן פון אות י' און ווייטער וזה פירוש דאס איז פשט תקעו לשון שלום ס'איז א לשון פון שלום. רעדט מען דא צו ממשיך זיין שלום אויף די וועלט, כמו שכתוב אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ותקעתיו, כ'וועל אריינשטעקן יוס תענוגל במקום נאמן אויף א באגלייבטן פלאץ, און דארטן רעדט מען וועגן שלום, זעהט מען אז ותקעתיו איז א לשון פון שלום. חודש שופר, בהתפארות חדש מיט א נייע התפארות, שופר איז א לשון פון התפארות. מיט א נייע התפארות וואס מיינט עס? היינו התעלות כבודו ס'זאל ארויפגיין די כבוד פונעם אייבערשטן על ידי התקרבות הגרים או בעלי תשובה דורך דעם וואס ס'וועט נתקרב ווערן גרים מיט בעלי תשובות דארטן וועט באשיינט ווערן דעם אייבערשטן מיט א נייע שיינקייט בכסה זה בחינת יראה דאס איז די בחינה פון יראה שהיא שורש הכבוד די שורש פון כבוד איז א זאך וואס ברענגט צו צו יראת שמים. אדער וואס ברענגט ארויס די יראת שמים אויף א בכבוד'יגע אופן. וכסה און די ווארט כסה לשון התכסות ס'איז באדעקט. וואס מיינט באדעקט? שהיא בחינת דבר המסור ללב א זאך וואס איז איבערגעגעבן געווארן צום הארץ, נאמר בו ס'שטייט דארט ויראת מאלקיך זאלסט מורא האבן פון דיין גאט. שזה הדבר מכוסה מעין כל די זאך איז באדעקט די יראה איז באדעקט פאר יעדן איינעם ווייל יראה ליגט אין הארץ. ליום זה בחינת שלום בית יום איז א בחינה פון שלום בית כי יום הוא בחינת אור. יום איז א בחינה פון לעכטיגקייט כמו שכתוב ווי ס'שטייט אין פסוק ויקרא אלקים און די אייבערשטער האט גערופן לאור צו די לעכטיגקייט האט ער גערופן יום טאג והאור הוא שלום בית אור ווייזט אויף שלום בית כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אזוי ווי די חכמים זאגן נר שבת קודם לקידוש היום א נר שבת א מענטש קען האבן לעכט פאר שבת אדער א מענטש קען קויפן וויין פאר קידוש איז די לעכט פאר שבת קומט פאר קידוש היום פאר הייליגן די טאג.

אדער קען מען זאגן אז שלום בית מיינט דא לגבי זיך אליינס. דער רבי זאגט אפאר תורות צוריק אז יעקב קראו בית, בית מיינט ענינים וואס איז נוגע פאר מיר. סא קודם וועט זיין שלום בית ביי מיר, און אז ס'וועט זיין שלום בית ביי מיר וועט זיין שלום בית פאר אנדערע אויך. אז ביי מיר וועל איך זיין באקוועם וועל איך זיין באקוועם נאכדעם מיט אנדערע מענטשן אויך. יעצט ווייזט מען ווייטער. די פסוק חגנו, וואס מיינט חגנו? זה בחינת תפלה, דאס איז א לשון פון דאווענען, עבודה, דאס מיינט דאווענען, נאכדעם קען מען דאווענען אזוי ווי ס'דארף צו זיין, אז ס'דא שלום בית, אז ס'דא אלעס, אז כ'בין צופרידן, מיין גוף מיט מיין נשמה ארבעטן א מחיה צוזאמען, איז דא א תפלה, איז קען מען דאווענען, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אזוי ווי די חכמים זאגן, אז חגנו, די רבי וויל יעצט צאמשטעלן וואס די חגנו האט צוטון מיט תפילה. למה נסמכה פרשת עכו"ם למועדים, פארוואס שטייט די פרשה פון עכו"ם, פון עבודה זרה, למועדים צו יום טובים. לומר, צו זאגן, כל המבזה את המועדות, יעדער וואס פארשעמט די יום טובים, איז כאילו עובד עבודת אלילים אזוי ווי ער דינט עבודה זרה. נמצא קומט אויס, ששמירת המועד, אפהיטן די יום טוב, איז בבחינת עבודה תמה, דאס מיינט א גאנצע עבודה. און ואין עבודה, אלא תפילה.

אזוי ממילא קומט אויס די חלק פון תפילה פון יום טוב ווערט אסאך שטערקער, אדער קען מען אויך, ליגט דא אויך אין די ווערטער, אז די יום טוב וואס איז יום טוב? יום טוב ברענגט דאך ארויס די די די שמחת היום טוב די חלק השלום בית ווערט ארויסגעברענגט,

נארמאל טייטש מען טוב השם לכל, די אייבערשטער איז גוט פאר יעדע מענטש. דא טייטש די רבי לכל פאר יעדע זאך. זה בחינת תפילה דאס איז בחינה פון תפילה, שמאמין בהשם ער גלייבט אין אייבערשטער, שהשם שהקדוש ברוך הוא אז די אייבערשטער טוב לכל איז גוט פאר יעדע מצב, הן לרפואה, הן לרפואה סיי פאר רפואות, הן לפרנסה סיי ווען מ'דארף האבן פרנסה, הן לכל הדברים צו אלע זאכן איז גוט תפילה. כשמאמין כך ווען ער גלייבט אזוי, בוודאי יהיה עיקר השתדלותו בתר קודשא בריך הוא, די עיקר השתדלות וועט זיין נאכן אייבערשטן. ולא ירדוף אחר תחבולות רבות, ער וועט נישט נאכלויפן נאך אסאך תחבולות, עצות וויאזוי צו קענען ווערן רייך אדער ווערן באקומען פרנסה. יעצט דאס ליגט אזוי. געווענליך א מענטש וואס זוכט פרנסה דארף ער טון השתדלות, יעצט א מענטש וואס האט נישט דעם אייבערשטן אין פיקטשער איז דארף טון אסאך השתדלות אסאך מיני עצות זוכט ער וויאזוי צו מאכן פרנסה אפשר איך דא מאכן אפאר דאלער אפשר איך דא מאכן אפאר דאלער אבער אויב א מענטש ווייסט זיין עיקר השתדלות איז די אייבערשטער נעמט ער למשל איין זאך וואס ער ווייסט דא קען מען מצליח זיין דאס איז אים גענוג, ער מוז נישט טון טויזנט מינע השתדלות, ער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, ער טוט איין השתדלות וואס פון דעם קען מען האבן פרנסה ברווח און פערטיג. אבער מה שאין כן א מענטש וואס גלייבט נישט אינעם אייבערשטן מוז טון אסאך השתדלות'ן ווייל אפשר דא איך נישט פארדינען וועל איך מוזן נעמען א צווייטע זאך, כי מי שאין מאמין בהקדוש ברוך הוא, איינער וואס גלייבט נישט אינעם אייבערשטן, צריך להשתדל אחר תחבולות רבות ער דארף האבן אסאך עצות וויאזוי צו ווערן א גביר, למשל. דער רבי געבט א משל, כשצריך לרפואה א מענטש דארף האבן א רפואה, צריך להשתדל אחר עשבים רבים, ער דארף האבן אסאך גראזן, דאס מיינט אסאך מיני מעדיקעישאנס, ולפעמים, אפאר מאל, אלו עשבים, די די גראזן הצריכים וואס דארף וואס ער דארף האבן, איז אינם בנמצא במדינתו, מען טרעפט עס נישט דא, און והעשבים הנמצאים, און די די די מעדיקעישאן וואס עס טרעפט זיך יא, אינם טובים למכתו, זענען נישט גוט פאר זיין מכה. אבער הקדוש ברוך הוא אבער דער אייבערשטער טוב לכל דאס איז גוט פאר יעדע זאך לכל לכל המכות אלע מכות לרפואות לרפאותם עס אויסצוהיילן והוא בנמצא תמיד און דער אייבערשטער איז שטענדיג טרעפבאר מען קען אייביג טרעפן דעם אייבערשטן כמו שכתוב אזוי שטייט אין א פסוק מי כהשם אלקינו ווער איז אזוי ווי דער אייבערשטער אונזער גאט בכל קראנו אליו אלעמאל ווען אונז רופן מיר צו אים איז ער דא. ער איז אייביג בנמצא. על ידי התפילה, דורך די תפילה, זוכה לשלום הכללי, איז ער זוכה צו א שלום הכללי. ס'גייט ביידע וועגן, ווען עס איז דא שלום הכללי איז דא תפילה, און ווען עס איז דא תפילה איז דא שלום הכללי. וזה, דאס איז פשט ורחמיו על כל מעשיו, דער אייבערשטער האט רחמנות אויף אלע זיינע מעשים, היינו שרחמי השם יתברך, די רחמנות פונעם אייבערשטן, יתמשך וועט זיך ציען על כל הברואים אויף אלע ברואים, ממילא וכל הברואים, און אלע ברואים, ירחמו אחד על חברו, וועט איינער רחמנות האבן אויפן חבר, ויהיה שלום ביניהם ס'זאל זיין שלום צווישן זיי, די רגע וואס די מענטש פילט די רחמי השם אויף אים, קען ער האבן רחמנות האבן אויף די חבר אויכעט. כמו שכתוב, אזוי שטייט אין פסוק, וגר ס'וועט קענען וואוינען זאב, א וואלף, עם כבש מיט א שעפסעלע, ונמר און א טיגער, עם גדי מיט א ציגעלע, וכו', לא ירעו זאלן זיי נישט שלעכטס טון ולא ישחיתו זיך נישט פארדארבן, כי יהיה שלום ביניהם עס וועט זיין שלום צווישן זיי. וזה דאס איז פשט ורחמיו על כל מעשיו, די אייבערשטער האט רחמנות אויף אלע זיינע מעשים, כמו שאמרו חכמינו זכרונו לברכה, חזל זאגן כל המרחם על הבריות, אויב איינער איז מרחם אויף די האט רחמנות אויף מענטשן, מרחמין עליו מן השמים איז האט מען רחמנות אויף אים פון הימל אויכעט, זעהט מען רחמנות מיט מענטשן מיט רחמנות פון הימל איז די זעלבע זאך, כמו שכתוב ווי ס'שטייט אין פסוק, ונתן לך רחמים, און ער וועט געבן פאר דיר רחמנות, ורחמך רחמך וועט זיך דערבארעמען אויף דיר, ואחר כך נאכדעם מפרש הפסוק, איז די פסוק מפרש, איך יזכה לתפלה. וויאזוי איז מען זוכה צו תפילה, על ידי שלום בית, דורך שלום בית איז שלום בעצמיו ס'זאל זיין שלום מיט זיינע ביינער, וואס מיינט שלום בית פון די ביינער, בין גופו ונפשו, כנל, זיין גוף מיט זיין נשמה ארבעטן צוזאמען, זיי האבן די זעלבע שפראך, וזה דאס איז פשט יודוך כל מעשיך, מעשיך זה בחינת עשייה, מעשיך די טוענגען איז. עולם העשייה, בחינת גוף, ס'איז די גוף. וחסידיך יברכוכה, חסידיך זה בחינת נפש, די נפש, די נשמה, הייסט, אויף דעם פאסט מער די לשון פון חסד, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק, גומל נפשו, דער וואס טוט גוטס מיט זיין נפש, איש חסד איז א מענטש, א חסד'יגע מענטש זעט מען אז איינער טוט עפעס פאר זיין נשמה ווערט עס אנגערופען חסד. ואחר כך מפרש הכתוב. נאכדעם וואס די פסוק האט שוין מפרש געווען אז מען דארף צאמשטעלן די גוף מיט די נשמה, איז מפרש איך יזכה לשלום בית, וויאזוי מען איז זוכה שלום בית, על ידי שיעלה כבוד השם יתברך לשורש היראה, ס'גייט ארויף די כבוד פונעם אייבערשטן צום שורש פון יראה הנקראים גבורות, איך הייב אן צו זען די גבורה כבוד מלכותך יאמרו, די כבוד פון דעם קעניגרייך פונעם אייבערשטן וועט געזאגט ווערן, מלכות איז דאך כבוד, שיתגלה כבודו, ס'וועט ווערן נתגלה דער כבוד פונעם אייבערשטן, ויעלה לשורשו, וועט ארויפגיין צו זיין שורש, וזה וגבורתך ידברו, די גבורה, די יראה רעדט יעצט, דורך דעם וואס מ'איז מכבד, מ'טוט כבוד וואס דער אייבערשטער וויל ס'זאל געטון ווערן, דאס וואס איז קאנעקטעד צו יראת שמים, דאס מיינט די גבורות רעדן. גבורה זה בחינת יראה, גבורה מיינט דאך יראה. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, והאלקים עשה, דער אייבערשטער האט געמאכט שייראו מלפניו מ'זאל מורא האבן פון אים. אלו רעמים, די דונערן, וכתיב, ס'שטייט ורעם גבורותיו, די דונערן פון זיינע גבורות, פון דעם אייבערשטנ'ס גבורות מי יתבונן, ווער קען זיך, קען אריינטראכטן אין דעם. איז זעט מען פון דא א מורא'דיגע זאך, אז מ'קען זוכה זיין,

די מצוה פון נר חנוכה איז להדליק אנצינדן סמוך לפתח הבית. שמצותה להדליק סמוך לפתח הבית, די מצוה איז אנצוצינדן נאנט צו די טיר פון הויז, כי הדלקת הנר, אנצינדן די לעכט האבן געשמועסט איז בחינת הארת הכבוד דאס מיינט מ'מאכט די כבוד זאל שיינען בבחינת די בחינה והארץ און די ערד האירה ווערט געלאכטן ווערט אויפגעלאכטן מכבודו פון די כבוד פונעם אייבערשטן כנל אזוי ווי אויבן ס'שטימט וואס מ'זאגט אין אלע חסידישע ספרים ווערט געברענגט דער זעלבער געדאנק אז למטה מעשרה טפחים, אויף די נידריגסטע פלעצער, שיינט אויף די כבוד פונעם אייבערשטן, ועל כן וועגן דעם מצותה איז די מצוה להדליק אנצינדן סמוך לפתח הבית, דווקא ביי די טיר, דא פתחא עלאה, בחינת יראה, די אויבערשטע טיר ווערט אנגערופן די בחינה פון יראה. יעצט, וואס דארף מען טון? דארף מאכן לעכטיג ביי די טיר היינו להחזיר הכבוד צו מחזיר זיין די כבוד וואס מען דאס איז די לעכט יעצט לשרשו צו זיין שורש צו די טיר היינו ליראה דאס איז ליראה כנל אזוי ווי אויבן געשמועסט ואימתי עולה הכבוד ווען איז עולה די כבוד כשמחזירים בני אדם בתשובה ווען מען ברענגט צוריק מענטשן זאלן תשובה טון ועושים בעלי תשובה וגרים מאכט בעלי תשובה וגרים שזה עיקר כבודו כנל דאס איז די עיקר כבוד אזוי ווי אויבן גערעדט במילא וועגן דעם איך צינד אן די חנוכה לעכט דווקא אינדרויסן. מענטשן וואס זענען געווען אינדרויסן יא פון די קדושה זאלן אנהויבן באקומען א ליכטיגקייט און אנהייבן ווערן נענטער צום אייבערשטן, און אזוי קומט ארויף די כבוד פונעם אייבערשטן. וזה, און דאס איז, שזמן הדלקת נר חנוכה, די צייט פון אנצינדן נר חנוכה, שהוא הארת הכבוד, וואס מען, דאס לייכט אויף די כבוד, הוא משעת יציאת הכוכבים, פון ווען די שטערנס קומען ארויס, עד שתכלה רגל מן השוק. ביז ווילאנג ס'ענדיגט זיך די פיס גייערס פון די גאס איז יציאת הכוכבים זה בחינת מצדיקי הרבים ככוכבים די מצדיקי הרבים יא דאס מיינט די אלע די אלע מענטשן וואס ווילן אויסלערנען פאר מענטשן וויאזוי צו זיין ערליך זענען צוגעגליכן כוכבים אזוי ווי שטערנס דהיינו שהם מצדיקי הרבים ועושים בעלי תשובה זיי מאכן בעלי תשובה און גרים שעל ידי זה מאיר הכבוד מאכט לייכט ארויף די כבוד פונעם אייבערשטן וחוזר לשרשו צוריק צו צו שורש שהיא יראה דאס איז די יראה כנ"ל אזוי ווי אויבן על ידי זה זוכה לשלום איז מען זוכה צו שלום ונתבטל המחלוקת ווערט בטל אלע מחלוקת'ן יא די גוף מיט די נשמה ארבעט צוזאמען און אלע מענטשן צוזאמען ארבעטן צוזאמען וזה עד שתכלה רגל מן השוק ווילאנג ס'וועט זיך ענדיגן די רגל מן השוק קודם השוק איז מקומות החיצונים, דאס דארף מען וויסן, די גאס איז א רשות הרבים, א רשות הרבים מיינט כביכול מען זעהט נישט ווער ס'איז באלעבאס דארטן, דאס מיינט א פלאץ ווי די חיצונים זענען שורה ווייל מען זעהט נישט אז די אייבערשטער איז באלעבאס, מה שאין כן א רשות היחיד, רשות היחיד מיינט מען קומט אריין אין איינעמס הויז, די רגע וואס מען עפנט אויף די טיר פון א צווייטנס הויז פילט מען איינער איז באלעבאס, די זעלבע זאך. ווען א מענטש איז זוכה זיך ארומצודרייען אויף די וועלט און ער זעט אגאנצע צייט ס'דא דא א באלעבאס די אייבערשטער איז באלעבאס איז א בחינה פון רשות היחיד רשות הרבים מיינט כאילו ער טראכט אז ס'דא דא אסאך רשות און מען קען טון דא וואס מען וויל סאו די שוק איז מקומות החיצונים די רגל איז א בחינת נרגן מפריד אלוף נרגן מיינט די די די בעל לשון הרע וואס רעדט אסאך ער איז מפריד אלוף ער שיידט אפ די גאנצע מעשה פונעם אלופו של עולם פון דעם באשעפער, דהיינו בעלי לשון הרע מחלוקת, די בעלי לשון הרע מחלוקת ההולכים וואס זיי גייען און מרגלים זיי שפיאנירן אויס יעדע זאך ומדברים זיי רעדן רכילות רכילות ולשון הרע ועושים מריבה זיי מאכן קריגערייען און מחלוקת בין אדם לחבירו בין איש לאשתו בבחינת בבחינת לא רגל על לשונו דאס מיינט ער רעדט נישט קיין לשון הרע זיין צונג רעדט נישט קיין לשון הרע וזהו שצריך שצריכין להדליק ולהאיר דאס דארף מען אנצינדן און מאכן לייכטן נר חנוכה און די נר חנוכה סמוך לפתח דווקא צו די טיר, דהיינו להאיר הכבוד, צו מאכן אויפלייכטן דעם כבוד ולהחזיר און צוריקצוברענגען לשורש היראה צו שורש היראה וואס דער אייבערשטער וויל, כנ"ל אזוי ווי אויבן געשמועסט, עד שיזכה, ווי לאנג מ'וועט זוכה זיין לשלום צו שלום, ויבטל און מען וועט מבטל זיין ויכלה און מ'וועט פארלענדן הנרגן די די די בעל לשון הרע מפריד אלוף וואס נעמט ארויס דעם אייבערשטן פון די בילד וזה און דאס איז פשט עד שתכלה רגל מן השק שיתבטל בעל לשון הרע עס וועט נתבטל ווערן דער בעל לשון הרע והרכילות די בעל הרכילות אשר רגל על לשונם וואס זיי רעדן א גאנצע לשון הרע אויף זייער צונג יתרבה שלום בעולם עס וועט ווערן פארמערט שלום אויף די וועלט. ועל ידי השלום און אדורך דעם וואס איז דא שלום זוכים לתפילה מ'איז זוכה צו דאווענען ועל ידי זה זוכים לשלום הכללי איז מען זוכה צו א שלום א כללית'דיגע שלום וואס מיינט א כללית'דיגע שלום שלום בכל העולמות שלום אין אלע וועלטן וכשזוכים לשלום הכללי אז מ'איז זוכה צו שלום הכללי אזי יתבטל כל המשא ומתן מן העולם די גאנצע ביזנעס זאכן וועט ווערן בטל פון די וועלט יעצט קומט א מורא'דיגע טיפע זאך זייער אינטערעסאנט. כל המשא ומתן, אלע משא ומתן, אלע ביזנעס שבעולם אין די וועלט, איז מהעדר השלום ווייל ס'איז נישט דא קיין שלום. פארוואס? כי אי אפשר ווייל ס'איז נישט מעגליך שיהי' רצון המוכר והקונה שווה. די ווילן פון די מוכר און די קונה איז נישט איז נישט גלייך. כי זה רוצה למכור, ער וויל פארקויפן, וזה רוצה לקנות, ער וויל קויפן. ואם היו רצונם שווים, ביידע וואלטן געוואלט האבן די זאך, און קיינער וואלט עס נישט געוואלט אויפגעבן. ער וויל האבן זיין געלט, און ער וויל האבן די זאך וואס ער האט, אי אפשר שיהיה נעשה שום משא ומתן, קען מען נישט מאכן קיין שום משא ומתן. נמצא קומט אויס שכל המשא ומתן, די אלע משא ומתן והסחורות און די סחורות, הוא על ידי בחינת מחלוקת. וואס הייסט מחלוקת? שאין שלום בין הרצונות, ס'איז נישט דא קיין שלום צווישן די ווילינגען. וזה בחינת, דאס איז בבחינת, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם, ובין רועי מקנה לוט. די רועי מקנה אברהם, די רועי מקנה לוט, האבן געהאט אנדערע רצונות. יא? און במילא ענדיגט די תורה והכנעני אז בארץ. כנעני בחינת סוחר. דארט ביי א סוחר, פארוואס איז נאכאלץ דא ביזנעס? ווייל יעדער האט אנדערע רצונות, מ'קען זיך נישט מאכן שלום אויף די זעלבע רצונות. במילא ווייל יעדער גייט דא ביי אנדערע רצונות, האבן די פאסטוכער פון אברהם און די פאסטוכער פון לוט נישט געקענט מאכן קיין שלום. ועל ידי זה.

וזהו, און דאס איז פשט גם כן פון די ענין בבחינת עד שתכלה רגל מן השוק, עס וועט נישט זיין מער קיין בעלי לשון הרע ווייל יעדער וועט האבן די זעלבע רצון, היינו שמצוה להדליק נר חנוכה ס'איז א מצוה אנצוצינדן די נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק, די רגל די בעלי לשון הרע וועלן זיך ענדיגן פון די גאס היינו בחינת שלום וואס וועט זיין שלום, שלום מיינט יעדער וועט האבן די זעלבע רצון, שנעשה וואס ווערט געמאכט על ידי החזרת הכבוד דורך דעם וואס מען געבט צוריק די כבוד, צום אייבערשטן כנ"ל, עד שיתבטל כל המשא ומתן, דער גאנצער ביזנעס ווערט בטל, כנ"ל, וזה, עד שתכלה רגל מן השוק, ווי לאנג ס'ווערט געענדיגט די רגל מן השוק, שלא ישאר עס זאל נישט איבערבלייבן שום רגל מן השוק, קיין שום בעל לשון הרע אין גאס, כי יתבטל כל המשא ומתן, על ידי השלום, דורך שלום כנ"ל אזוי ווי אויבן. יעצט סתם אזוי שיין ארויסצוברענגען, וואס מיינט אז עס וועט וואוינען א וואלף מיט א שעפסעלע און א. טיגער מיט א ציגעלע. למעשה אויב איך זעה די ווילדע חיות וואס זיי פארצוקן א גאנצע צייט צו עסן אויף פלייש, דאס איז זייער עסן. אויב זעה איך א שיינעם טאג הייבט אן צו עסן גראז, ווייס איך עס איז א קראנקע חיה. סאו עס איז גארנישט אזוי גוט, עס איז זייער א שלעכטע סימן, ווייל זיין נאטור איז צו עסן פלייש, זיין נאטור איז נישט צו עסן גראז. יעצט, דער תירוץ איז, און עס ווערט זייער גוט ארויסגעברענגט די די ענין דא, אז ס'מיינט נישט אז די די וואלף וועט מער נישט עסן קיין קיין שעפסעלעך.

סאו די זעלבע זאך מיט משא ומתן, עס טייטש אזוי, איך בין צופרידן וואס איך האב, אויב די רגע וואס ס'ווערט אז איך בין נישט צופרידן וואס איך האב, וועט איינער אריינקלאפן די טיר אז איך האב א זאך און איך האב נישט וואס צו טון מיט דעם, אפשר נעמסטו עס? עס וועט נישט מוזן זיין קיין ביזנעס. דער גאנצער ביזנעס איז ווייל איך וויל עפעס האבן א זאך נאך פאר די ריכטיגע צייט, און דער כבש וויל אויפעסן די גדי נאך פאר די ריכטיגע צייט, קען דער גדי נישט זיך דרייען לעבן אים. נאר אויב דער גדי ווייסט, ביז לאנג ס'וועט קומען מיין צייט צו לעבן, גייט אים דער זאב גארנישט שלעכטס טון, קען איך לעבן אויף זייער א רואיגע פלאץ. סאו ממילא איז אזוי, ווען איינער ווייסט די שורש פון גבורה, און ער ווייסט אז אלעס גייט מיט'ן אייבערשטנ'ס באפעל. גארנישט גייט זיך נישט טוישן קומען פריער אדער שפעטער. ממילא הייבט ער אן צו כאפן וויאזוי יראה דארף, ווי מען קען מכבד זיין דעם אייבערשטן אין די אלע טאטן וואס מען קען. ווייל ס'גייט גארנישט געשען נאר וויאזוי דער אייבערשטער וויל אויפן אייבערשטנ'ס זייגער. און ווען ס'איז די אייבערשטער'ס זייגער וויל איך אויך דאס, ווייל איך האב נישט, כ'האב נישט קיין שום מחלוקת. יא, און אזוי קומט, אזוי ארבעט צוזאמען, אזוי קען מען ממלא זיין די כבוד פונעם אייבערשטן, ארויסברענגען די כבוד פונעם אייבערשטן, און אלעס גייט אויפן אייבערשטנ'ס זייגער, זאל מען זוכה זיין.